ביינאכט שיט די שטילע נאכט מיט סודות ס'איז די גאנצע וועלט אנטשוויגן נאר די וואסערמיל זי ווארפט זיך לאזט דעם טייך ניט רואיג ליגן ס'ווערט די שווארצקייט אלץ געדיכטער שאטנס מערן זיך און מערן זאכט אין ים פון נאכט און שווארצקייט פאלט א שטערן נאך א שטערן שטיל אַרום מײַן האַרץ נאָר פֿיל איך, װיל ניט שװײַגן, װיל ניט שטומען, און איך הער אַ קװאַל אַ רײנעם אין מײַן האַרצן רױשן, ברומען, און עס רעדט פּאַמעלעך, קינד מײַנס, ס'װערט מקױם דײַן באַגערן, זעסט, אַ שטערן פֿאַלט פֿון הימל, גלײב, מײַן קינד, ס'איז ניט דײַן שטערן. דײַנער זיצט נאָך פֿעסט און פֿינקלט אין דער שטערנקײט דאָרט אױבן, גיב אַ קוק, דו זעסט, ער װינקט דיר,

הייבט נאר אן צו בארעכנען, אפריכטן חצות, דאס הייסט תיקון רחל און תיקון לאה, תהלים מיט מעמדות, די כלערליי זאגעכצער פארן דאוונען און נאכן דאוונען, איז דאס דאוונען אליין, א פאר פרקים משניות, א בלאט גמרא, א צוויי דריי שטיקלעך שלחן ערוך, דאס איז אלץ פארן רבונו של עולם, איצט איז מען דאך עפעס א מענטש אויך, ס'הייסט מען דארף דאך עפעס טועם זיין, עסן, וואס קען מען זיך העלפן, מ'איז דאך נאר א זינדיגער מענטש, מישטיינס געזאגט, און מען מוז דאך עפעס עסן אויך. נאכן האלבן טאג הייבט זיך אן א נייע סדרה, גיין אין מקווה אריין, אפשניידן זיך די נעגל, אנרייבן טאבאק לכבוד שבת וכדומה, צו דעם גייט נאך צו פסק'ענען שאלות און טיילמאל א דין תורה אויך, ווארום ווי דער שטייגער איז מאכן זיך דאך אלע מחלוקת דווקא אין פרייטאג, און שוין ס'איז אויס טאג, איידער דו דרייסט זיך אויס גייט די זון אונטער. איז דאך דעריבער קיין שום חידוש ניט אז דער רב ר' ליפא האט זיך אין דעם קורצן פרייטאג געגעבן א ריס אראפ פון בעט א שטיק פארטאגס, און באלד נאכן אפגיסן זיך די נעגל האט ער זיך גענומען צו דער ארבעט, אוי ער זאל נאר איבערקומען בשלום, ער ציטערט ער זאל חלילה ניט פארלירן קיין מינוט. און ער האלט אין איין קוקן אויף דעם אלטן קלאק, דעם זייגער, וואס הענגט קעגנאיבער אויף דער וואנט, ער האט שטארק שטארק מורא ר' ליפא ער זאל נישט אמאל עפעס פארפעלן פון זיין סדר היום, און דאס קען אים צושטערן זיין שבת'דיג געמיט חס ושלום. אבער די חכמים האבן דאך שוין געזאגט, הכל תלוי במזל, צו אלעם מוז א מענטש האבן מזל. און קעגן מזל זאלט איר וויסן זיין, קען קיינער קיין חכם ניט זיין. איז הערט א מעשה נורא. אז ר' ליפא איז פארטיג געווארן מיט אלע פרימארגן-זאגעכצער און האט אנגעהויבן מאכן די הכנות צום דאוונען, האט די טיר פלוצלונג געגעבן א קוויטש און אין שטוב איז אריין א סלופ פארע און א גוי דערנעבן. וואס האט ער זיך עפעס צוגעאיילט אזוי פרי? שטייט דער רב געפלעפט און קורטשעט זיך פון דער קעלט וואס יענער האט אריינגעברענגט. דער גוי האט אוועקגעשטעלט די בייטש נעבן דער מזוזה, אויסגעטאן די פויערשע הענטשקעס, פארפארן מיט א האנט אין בוזעם אריין, און ענדליך ארויסגעשלעפט פון דארט און איבערגעגעבן דעם רב א צעקנייטשט און צעקנאדערט בריוול, שמוציג אזוי גרויס ווי עס איז. דער רב האט אדורכגעלייענט דאס בריוול און א קוועטש געטאן מיט די פלייצעס, מעשה שטן. ער האט אבער באלד געוואוסט, דער נגיד ר' געצע דער רייכער ארענדאר פארבעט אים אויף א ברית, היות ווי אזוי שטייט אין בריוול, היות ווי ער, ר' געצע, מאכט היינט א ברית מיטן ערשטן אייניקל פון דער עלטסטער טאכטער איז באשר בכן איז ער מכבד אים, דעם רב זאל לעבן, מיט סנדקאות.

איין פירוש א שפאגל נייעם קנאקנדיגן דריי רובל שטיק אין א קאנווערט, וועלכער איז באלד אויפן ארט איבערגעגאנגען מיד ליד פון גוי'ס האנט אין רב'ס האנט אריין להבדיל. דער צווייטער פירוש א פולער זאק קארטאפל און נעבן זאק א געבונדענע פעטע געקראפעטע גאנז. דאס שיינע פארל האט די דינסט באלד געגעבן א נעם אראפ פון וואגן און זיי ליגן שוין אין דער קיך. און דער דריטער, כדי עס זאל זיין נאך קלארער, א ווארעמער און ברייטער פעלץ מיט א פאר וואליקעס וואס ר' געצע האט אים געשיקט דורך דעם זעלביגן גוי פון ר' געצע'ס אייגענע ווינטער מלבושים, כדי דער רב זאל לעבן, זאל זיך גוט איינפעקלען און עס זאל אים ווארעם זיין אויפן וועג. די דריי פירושים האבן דעם רב באלד קלאר געמאכט די זאך, און ער האט באותו רגע באנומען מיט זיין קלארן שכל וועגן וואס דא גייט. מא, וואס זאל מען טון זיפצט דער רב? מסתמא וויל דאך אזוי דער אייבערשטער, א ברית מילה, אזא מצוה, נאר פונדעסטוועגן דארף מען זיך שואל עצה זיין מיט דער רעבעצן.

און אן אויסגעפוצטער אין די האלב שבת'דיגע האלב וואכעדיגע בגדים האט ר' ליפא א קוש געטאן די מזוזה און איז ארויס פון שטוב. דער שליטן וואס איז געשטאנען פאר דער טיר איז געווען גרויס און אויסגעבעט מיט אסאך היי און ר' ליפא איז ארויפגעקראכן און אוועקגעזעצט זיך ברייט ווי א פריץ. דער גוי האט אים גוט ארומגעבעט די פיס מיט שטרוי און זיך אויך אויפגעזעצט. א פייף און דער שליטן האט זיך א לאז געגעבן איבערן שניי. דער וועג איז געווען גוט און גלאטיג און דאס פערדל פלינק, ממש קפיצת הדרך. אין א שעה ארום, ס'האט קוים אנגעהויבן צו טאגן, איז דער רב אנגעקומען צום באלעבאס אין דארף אריין. ס'איז שוין דארט געווען אן עולם. נאכן אויסטרינקען א גלעזל טיי האט מען זיך געשטעלט דאוונען מיט א מנין ווי ס'געהער צו זיין, איינער א קצב וועלכער איז פונקט געקומען אין דארף אריין קויפן קעלבער האט געהאט א שיין קול און האט געדאווענט פארן עמוד. די עברי זיינע איז נאר געווען אביסל געהארגעט, ער האט זיך אביסל פארפלאנטערט מיטן משיב הרוח און טל ומטר, אבער דאס איז גארנישט, מען האט סוף כל סוף אויסגעשפיגן ביי עלינו, אפגעפארטיגט זיך מיטן דאוונען און מיט מזל זיך גענומען צום ברית. דאָס קינד, װאָס מע האָט אַרײַנגעברענגט אײַנגעװיקלט אין אַ קישן, איז איבערגעגאַנגען פֿון האַנט צו האַנט. דער פֿעטער האָט עס געגעבן דעם עלטערפֿעטער, דער עלטערפֿעטער, דעם ברודערנזון, פֿון ברודערזון איז עס איבערגעגאַנגען צום זײדן, פֿון זײדן צום אַנדערן זײדן, און אַזױ װײַטער און אַזױ װײַטער, ביז עס איז אַרײַנגעפֿאַלן אין סנדקס הענט אַרײַן, און דאָרט האָט מען דעם קינד געטאָן װאָס מע באַדאַרף.

פלייש, א גאנצע קאלב, א טוץ גענז און דריי פעטע אינדיקעס, היינט דאס דרויב, די געפילטע מעגעלעך און ברוסטן און לעקערס און געבראטענע פופיקעס און נאך כדומה אזעלכע מיני מאכלים, איצט דאס צימעס, דאס פעטע און באטעמטע צימעס, איצט משקה,

געצע דער אַרענדאַר איז שױן אַ ביסל בגילופֿין. זײַן פֿעט און האָריק פּנים איז צעהיצט און עס גלאַנצט װי אַן אױסגעפּוצטער סאַמאָװאַר און די אױגן טונקען זיך אין שמאַלץ. עטלעכע מאָל שױן האָט ער זיך צוגעשטעלט אַ פֿינגער צום האַרץ און מיט אַ פֿאַרפּלאָנטערטער צונג געשטאַמלט צו זיך אַלײן, געצע, דו ווייסט, דו, דו, דו ביסט דאך א זיידע, א זיידע, דו הערסט, היהיהיהי, ביסט דאך געווארן א זיידע, און דיין ווייב וואס איז א ב-ב-ב-באבע, וואו ביסטו, וואו, באבע, קום נאר אהער, דער זיידע וועט מיט דיר טרינקען ל-ל-לחיים, קום קום שעם דיך נישט דער רב וועט זאגן אמן נישט אזוי רבי? און דא האט ר' געצע געגעבן א נעם אן דעם רב ביי די אקסלען און מיט אלע כוחות גענומען שאקלן אים ווי א זאק קארטאפל, און פלוצלונג פאלט ער אים אויף ארויף אויפן האלז און באלייגט אים מיט קושן,

ר' ליפא, אויך שוין אביסל בגילופין, האט זיך שוין עטליכע מאל געוואלט אויפשטעלן פון טיש, ע ע ע ע האט ער געמאכט מיט די הענט און קוים ארויסגערעדט, ע ע ע ערב שבת! דער קורצער פרייטאג! אבער ר' געצע וויל נישט הערן און געדענקען, ר' געצע האלט אים אן מיט ביידע הענט און לאזט אים נישט. אין דער זעלביגער צייט זיצט זיך איוואן דער אנטרייבער אין קיך און לאזט זיך אויך וואויל גיין לכבוד דער שמחה. עס טוט אים שטארק הנאה. וואס מען האט שוין מל געווען דאס קינד, און פון גרויס פרייד לאזט ער אראפ איין קווארטירל בראנפן נאכן אנדערן, איינס און נאך איינס און נאך איינס. און דא קלינגט דער זייגער דריי. ר' ליפא גיבט זיך שנעל א כאפ אויף פון טיש, אבער די פיס איילן זיך גארנישט אזוי שטארק, און אז ער האט זיך שוין געהאט אנגעבורקעוועט מיט אלע פעלצן, מיטן בעק פעלץ און שעפסן פעלץ און די שווערע וואליקעס, האבן די פיס גאר אינגאנצן זיך נישט געוואלט רירן פון ארט.

און דאָס פֿערדל, װי נאָר עס האָט דערשמעקט דעם טעם פֿון פֿרײַהײט, האָט באַלד פֿאַרגעסן די אַלע זיסע רײד פֿון באַלעבאָס און גוטע צוזאָגענישן אױף להבא, און אַז ס'איז געקומען צו אַן אָרט, װוּ די װעגן שײדן זיך, איז עס געשטאַנען אַ װײַלע און געקלערט, װוּהין גײן, אַהער אָדער אַהין? און פּלוצלינג האָט עס געגעבן אַ שלעפּ דעם שליטן מיט אַלע כּוחות און געלאָזט זיך לשם פּשרה װעגן, נישט אַהער און נישט אַהין, נאָר דװקא אין דער מיט, גלײַך אין פֿעלד אַרײַן. און דערווייל איז שוין שפּאָר פינסטער, דאָס פערדל זעט קוים וואו צו גיין, דער שניי פאַלט און פאַלט, אַ גראָבער נאַסער שניי, ער פאַרווישט די וועגן און פאַרווייעט די וועלט, דאָס פערד ווייזט אויס הייבט שוין אָן קלערן, אפשר האָט עס נישט ריכטיג געהאַנדלט, און הייבט אָן באַדויערן, אָבער היות ווי עס האָט נעבעך נישט געקענט געפינען קיין אויסוועג פון דער לאַגע,

פלוצלונג דערמאנט ער זיך אלס וואס איז מיט אים געשען, און ער פילט ווי מען וואלט אים געגעבן א שווערן קלאפ מיט א האק איבערן קאפ, געוואלד! ס'איז דאך שבת! ר' ליפא האט געוואלט געבן א גרויס און ביטער געשריי, נאר ער האט נישט געקענט, אלס אין אים האט זיך צונויפגעקארטשעט אין איין שרעקליך ווארט, שבת! און אַז ער איז אַ ביסל צו זיך געקומען, האָט ער געגעבן אַ געשריי מיט אַלע כּוחות, איװאַן! אײַ, װעי! אין דעם געשריי, װאָס האָט אים זיך אַרױסגעריסן פֿון דער טיפֿעניש פֿון האַרץ, אין די דרײַ אײנציקע װערטער, װאָס רב ליפּא האָט פֿאַרשטאַנען פֿונעם גױיִשן לשון, איז געװען אױסגעדריקט אַלץ צוזאַמען,

דאָס פֿערדל האָט ער געקאָפּעט אין אָנגעהיצטן בױך אַרײַן און געזידלט עס אין טאַטנס טאַטן אַרײַן ביזן צענטן דור. װען ער האָט זיך שױן געהאַט אָפּגעפֿאַרטיקט, האָט ער געװאַרט, דער רבין זאָל זיך אַרױפֿזעצן. רב ליפּא שטײט און קוקט אַרײַן אין דער נאַכט, װאָס טוט מען? װוּ זאָל ער זיך קערן און װוּ זאָל ער זיך װענדן?

ניין, איז זיך רב ליפא מיישב, פיקוח נפש דוחה שבת, דאס לעבן שטייט ביי גאט העכער ווי אלץ, וחי בהם, גאט האט געהייסן לעבן ניט שטארבן, און אויף קיין נסים פארלאזט מען זיך נישט, און ווער ווייס צי איך בין ווערט עס זאל מיט מיר געשען א נס? און רב ליפא זעט ממש ווי אט

געדאכט. מילא, נישט פאר קיין שום אידן געדאכט. די ווינטער נאכט האט זיך ביי רב ליפע'ן געצויגן אזוי לאנג ווי דער גלות. דאס פערדל איז שוין נעבעך געווען מיד און אנגעהויבן אפשטיין. דער שליטן האט זיך אנגעהאקט אויף שטיינער און קלעצער און האט דעם שוואכן רב ליפע'ן אזוי צעטרייסלט אז ער האט קיין גאנצן אבר נישט געהאט.

אין דער שטוב, וואָס מ'האָט דעם רב אָפּגעגעבן, איז געווען קאַלט און פּוסט, און אויף דער וואַנט האָט געברענט אַ פֿאַררויכערט לעמפּל, פֿון דערנעבנדיקן צימער האָט זיך געהערט דאָס כראָפּען פֿון די אייגנטימערס. אויפֿן טיש זיינען געשטאַנען צוויי מעשענע לייכטערס מיט אויסגעברענטע ליכט, און איבערן גראָבן לייוונטענעם טישטעך זיינען געווען צעוואָרפֿן קרישעלעך און שטיקעלעך ביינער, איבערבלייבענישן פֿון פֿרייטיקס-צונאַכטס.

און קען נישט. אפשר רוקט זיך אן דער טויט? לויפט דעם רב אדורך א שרעקליכער געדאנק און עס ווערט אים קאלט אין די ביינער, א צאן קלאפט אים אן א צאן, יא, ער גייט שטארבן, ער מוז זאגן ווידוי. און ווי פון זיך אליין נעמען די ליפן שעפטשן אין דער שטיל,

און א לאנגע צייט האט ער נישט געקענט איינליגן רב ליפא, א קאלטער שווייס האט אים באדעקט און א פייער האט אים געגליט אין די ביינער, ער ליגט און רעדט פון היץ און שעפטשעט מאדנע פסוקים, ער מישט אויס שטיקלעך משניות און פסוקים פון חומש, מאמרי חזל מיט שטיקער דאוונען, א מין תיקון שבועות. אין זײַן צעגליטן קאָפּ האָבן זיך געפּלאָנטערט הימל-זאַכן, רעיונות וועגן דער וועלט און יענער, גיהנום און גן-עדן, חיבוט הקבֿר און מלאך-המוות, אויסגעמישט מיט אייגענע דאגות, אַ פֿרוי אַן אַלמנה, יתומים, אַ דערוואַקסענע טאָכטער, די חזקה פֿון רבנות, די קאָנצעסיע פֿון הייוון. און אין אַזאַ געמיט, געבנדיק אַלע מאָל אַ שווערן זיפֿץ, איז רב ליפּע אָפּגעלעגן ביז פֿאַרטאָג.

מיט איין שפרונג איז ער אראפ פון בעט, ארויפגעצויגן די שווערע שטיוול, אנגעטון די קורצע בורקע, און אריינגעגאנגען א קוק געבן אין דער אנדערער שטוב, ווער ס'איז אנגעקומען ביינאכט. ער קומט אריין, בלייבט ער שטיין ווי א גולם. אויף דער באנק ליגט און שלאפט אין אנטועכץ דער רב, ר' ליפא. צוערשט האט ער גערעכנט אז נישט אנדערש, נאר ער איז בלינד געווארן אדער שדים שפילן זיך מיט אים, ער קוקט איין מאל, ער קוקט נאך א מאל, ער קוקט גוט זיך איין ער זאל אזוי לעבן ס'איז דער רב, יא ס'איז ער, די קרומע נאז מיטן אויסגעדארטן פענעמל. פייפקע האט געמיינט ער גייט אראפ פון זינען, וואס טוט זיך דא וואס, דער רב, שבת, שיכור בין איך אדער משוגע?

קודם כל האט ער געגעבן א כאפ אראפ פון טיש די לייכטערס און די בראקענעס און דאס ווייסע טישטעך, דערנאך איז ער געגעבן א לויף אריין אין שלאף שטוב און האט ארויסגעיאגט דאס ווייב מיט דער טאכטער פון די בעטן, רירט זיך נבלות! א בראך איז אין אייך אריין! אוי! וואס איז געשען? ווער? כאפט זיך די קרעטשמערקע אויף און שרייט אין שרעק, אין דר'ערד אריין זאלסטו גיין דו בהמה דו! שווייגן זאלסטו! שנעל גיי און ראם ארויס דאס עסן פון אויוון! א לאנגע צייט האט זי נישט פארשטאנען וואס ער רעדט צו איר, נאר אז פייפקע האט איר מיט א גוטן זעץ מיט דער פויסט גרינטליך קלאר געמאכט די זאך, האט זי זיך באלד געגעבן א טאן און איז געלאפן צום אויוון. אלץ, אלץ, נעם ארויס א בראך אין דיר אריין, שרייט דער קרעטשמער, דעם טשאלנט די יויך אין רינשטאק אריין, גיס עס, גיי, קיין שריד ופליט זאל נישט בלייבן דערפון. און אין איין מינוט האט זיך די גאנצע שטוב איבערגעדרייט, ס'איז נישט געבליבן קיין אנצייכעניש פון שבת, אין גרויסן אויוון האט געקנאקט א פייער, דער בייכיגער סאמאוואר פול אנגעפאקט מיט קוילן האט געברענט און גערוישט, איבערן גאנצן הויז האט זיך געטאן א שיף און א רודער, גאוורילה דער שייגעץ האקט האלץ, קלאפט אריין נעגל און האקעס, וואו מען ברויך און וואו מען ברויך נישט. פייפקע בכבודו ועצמו שטייט איינגעבויגן איבער א מולטער און קנעט טייג מיטן גאנצן כח וואס ער האט נאר, די עלטסטע טאָכטער, אַ הויכע מויד מיט אַ פֿאַררישט און אָנגעשוואָלן פּנים, שטייט אין מיטן שטוב אַ צעטומלטע און ווייסט נישט וואָס דאָ קומט פֿאָר. האָט זי אָבער געקראָגן דערלאַנגט פֿון טאַטנס אַ פֿאַרמעלטער האַנט צוויי פּעטש און אַ קנופּ, אַז זי האָט זיך באַלד אַוועקגעשטעלט אַרײַנשיילן קאַרטאָפֿלען אין אַ גרויסן טאָפּ אַרײַן. שייל, שייל, אַ בראָך אין דיר אַרײַן! שרײַט פֿײַפֿקע און וואַרפֿט זיך צוריק אויפֿן טייג. ער האָט מורא, דער רבֿ זאָל נישט אַרויפֿקומען אַ ליאַדע-מינוט. און אַז ער האָט שוין געהאַט געענדיקט דאָס קנעטן און דער רבֿ איז נאָך אַלץ געשלאָפֿן, האָט ער שנעל געגעבן אַ טו אָן דאָס אַלטע היטל, וואָס איז געווען אין גאַנצן אָפּגעריבן און שטיקער וואַטע האָבן אַרויסגעקוקט פֿון די לעכער, אַרויפֿגערוקט דעם אַרבל און אָנגעהויבן לייגן די תּפֿילין, דאַוונענדיק דערווײַלע פֿון פֿאָרנט הויך אויפֿן קול און מיט אַ וואָכעדיקן ניגון. דערווייל האט די טיר נישט גערוהט און פויערים אנגעטועהנע אין פעלצלעך מיט בייטשן אין די הענט האבן זיך אנגעהויבן דרייען אריין און ארויס. אין שטוב איז אריין א נאסע קעלט און האט זיך אויסגעמישט מיט דער פארע פון די מיילער, מיטן רויך פון מאכורקע, מיטן ריח פון די פעלצן, מיטן קלאפ פון די פיס און געפלעפל פון די פויערים. פייפקע דאווענט און דרייט זיך מיט א כיוון וואס נענטער צום רב'ס געלעגער.

און טאקע פונקט אין דער מינוט האט דער רב זיך א ריר געגעבן, האלט קאפ פייווקע מורמלט דער קרעטשמער צו זיך, געדענק, פארשיט זיך נישט! און פייווקע פארשווינדט גלייך אין רויך פון מאחורקע און אין מישמאש פון פעלצלעך. ער האלט אן אויג אויפן רב און זינגט מיט א וואכעדיגן ניגון און מיט קולי קולות, האלעלויאַ! האלעלויאַ!

נישט אַנדערש ווערט דער רבֿ אויפֿגעציטערט פֿון אַ שרעקלעכן געדאַנק און דאָס אויסגעגעלטע פּנים ווערט נאָך אַ מאָל געל. נישט אַנדערש, נאָר איך בין אַדורכגעשלאָפֿן אַ גאַנצן שבתדיקן טאָג מיט אַ נאַכט אָט דאָ אויף פֿײַווקעס באַנק און פֿאַר די גויים אין די אויגן בין איך אָפּגעשלאָפֿן אַ גאַנצן מעת-לעת, און אָן קידוש, אָן דאַוונען, אָן הבֿדלה. וואָס פֿאַר אַ קונצן מאַכסטו מיט ליפּען, רבונו-של-עולם? אַ פֿינצטערער אומעט איז דעם רבֿ באַפֿאַלן, אַ גרױסער ייִאוש האָט אים אַרומגענומען, ער האָט שיִער נישט געחלשט, מע האָט זיך גענומען צו אים פֿון הימל, און נאָך אַ מין נעמען, און פֿאַר װאָס, זאָג מיר, רבונו-של-עולם, פֿאַר װאָס? פֿון דעם װאָלקן מאַכאָרקע-רױך איז אַרױסגעקראָכן צו אים איװאַן מיט דער בײַטש אין האַנט. צײַט צו פֿאָרן, ראַבין, דער שליטן איז גרײט! דער רב האָט מיט אַלע כּוחות זיך אױפֿגעהױבן און זיך געלאָזט צו דער טיר. ער האָט זיך קױם געהאַלטן אױף די פֿיס און מיט גרױס מי זיך אַדורכגעשלאָגן אַ װעג צװישן די פּױערים. בײַ דער טיר האָט אים פֿײַװקע אַרײַנגעשטעקט אַ ברײטע און האַרטע האַנט, שלום-עליכם, רבי!

אויף די אלע פראגעס וואלט דער רב אליין נישט געווען בכח צו ענטפערן, נאר דער אמת איז אז דעמאלט האט ר' ליפא גארנישט געפרעגט און גארנישט געקלערט, עס האט זיך געטאן פון זיך אליין ווי ער וואלט גארנישט געווען דערביי, איין זאך בלויז האט ער געבעטן ביי גאט און באגערט עס פון גאנצן הארצן רבונו של עולם טו עפעס א נס אז דער וועג זאל זיך קיינמאל נישט ענדיגן און ער זאל אייביג האלטן אין איין פארן פארן

די וואראנעס אויפן וועג האבן געמאכט א ווארע פאר דעם פליענדיגן שליטן און אים אויפגענומען מיט הייזעריגע געשרייען קראַ! קראַ! ר' ליפּא האט זיך געשעמט פאר די וואראנעס, פאר דער ליכטיגער זון, פאר דעם ווייסן שניי. ער האט באהאלטן דאס פנים אין פעלץ און ווידער זיך אריינגעלאזט אין פינסטערע רעיונות, און פון דעם מאמענט אָן האט ער שוין גארנישט געזען און גארנישט געהערט און קיין שום זאך נישט באמערקט. אַ דערשלאָגענער, אַ צעבראָכענער, האָט ער זיך אינגאַנצן אָפּגעגעבן אין גאָטס הענט אַרײַן, זאָל געשען װאָס עס װיל. און אין סאַמע מיטן טאָג, װען דער עולם אין שטעטל האָט זיך אַרױסגעלאָזט פֿון שול און מיט שבתדיקער געמיטלעכקײט גענומען גײן אױף אַלע זײַטן גאַס און געזאָגט זיך אײנער דעם אַנדערן גוט-שבת! גוט-שבת!

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיקן רעדנדיקן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישער פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטעזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.